יעצט היינטיגע פרק הייבט זיך אן ויהי דבר שמואל לכל ישראל, לכאורה בפשטות מיין איך אז דאס באלאנגט צו די פריערדיגע פרק, מ'האט געלערנט אז שמואל איז געווען נאמן, יעדער איינער האט געוואוסט לכל ישראל, אזוי אויך דבר שמואל לכל ישראל, רש"י אבער זאגט אז דאס מיינט אז די דבר שמואל האט אנגעהויבן צו ווערן לכל ישראל, האט מען געזען אין די מעשה וואס אונז גייען לערנען אז די נבואה פון שמואל איז טאקע נתקיים געווארן. איז געווען א מלחמה די אידן מיט די פלישתים, אידן אין אבן העזר, די פלישתים אין אפק. יעצט איז געווען א גרויסע מלחמה, די פלישתים זענען געשטאנען קעגן די אידן און זיי האבן געהארגעט פיר טויזנט אידן און קומען די עולם צו די מחנה, האבן די זקנים געזאגט ס'איז צרות דא, די פלישתים זענען מצליח, וואס וועט זיין? זיי געבן א פלאן, זיי גייען גיין אין שילה, זיי גייען נעמען דארט די ארון ברית השם, ער וועט קומען מיט אונז, ער וועט אונז העלפן, דאס איז געווען זייער פלאן. מ'איז טאקע געגאנגען דארט, געשיקט מענטשן דארט, געברענגט ארון ברית השם צבאות יושב הכרובים, ממש דארט זיצט דאך כביכול די אייבערשטער, מ'גייט כאילו שלעפן די אייבערשטער אין מלחמה מיט דעם ארון. און טאקע די עולם איז געווען מורא'דיג העפי, עס איז געקומען די ארון אין די מחנה און די אידן האבן געשריגן א תרועה גדולה, עס מאכט זייער א גרויסע רעש, הריעו להשם, אזא העפינעס, ותהום הארץ, די ערד האט געציטערט, האט זיך געוואונדערט, ס'איז געווען ממש א גרויסע מצב, עס איז געקומען די ארון אין די מחנה. עד כדי כך אז די פלישתים האבן זיך דערשראקן, זיי האבן געהערט די גרויסע קול התרועה, האבן זיי געזאגט וואס איז די קול תרועה, וואס שרייט מען דארט? האבן זיי פארשטאנען אז עס איז געקומען די ארון, האבן די פלישתים מורא'דיג זיך דערשראקן, זיי האבן געזאגט, בא אלהים אל המחנה, די גאט פון די אידן איז געקומען, די ארון כאילו דארט וואוינט די אייבערשטער, זיי האבן שוין געברענגט זייער גאט אין די מחנה, וואס וועט זיין יעצט? זאגט אוי לנו, ס'נישט געווען אזוי, נעכטן איז געווען די אידן סתם, יעצט די אידן מיט זייער גאט, ווער איז דער גאט? האבן דאך געהערט, אוי לנו מי יצילנו מיד האלהים האדירים האלה, דאס איז דאך די גאט, האלהים זיי זאגן בלשון רבים, זיי זענען דאך געווען עובדי עבודה זרה, וואס זיי האבן געמיינט ס'איז אפאר געטער אפשר, המכים את מצרים בכל מכה במדבר, דאס איז דאך די גאט, האבן די אידן נישט געוואוסט פון די מכות פון מצרים, לערנען זיי פי א שיעור, איז דאס די גאט אז די גאט קומט און אונז אויף צרות האבן די פלישתים געזאגט זייט זיך שטארק מחזק התחזקו והיו לאנשים פלישתים פלישתים לאמיר זיין מענטשן און אז נישט פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם וועט אונז ווערן קנעכט צו די עברים אזוי ווי זיי זענען געווען פריער פאר אונז און זעט אויס אז ס'האט געארבעט די פלישתים'ס חיזוק האט געארבעט זיי האבן זיך נלחם געווען און די אידן האבן פארלוירן זיי זענען אנטלאפן. איש לאהליו, ס'הייסט יעדער איז אנטלאפן פון די מלחמה פעלד, יעדער איינער אהיים געגאנגען, און ס'איז געפאלן דרייסיג טויזנט מענטשן געשטארבן פון די אידן נעבעך יענעם טאג, און נישט נאר דעם, וארון אלהים נלקח, די פלישתים האבן געכאפט די ארון אלהים, און צווישן די אידן וואס זענען געשטארבן זענען געווען די צוויי בני עלי חפני און פנחס. יעצט איז געלאפן איינער פון בנימין און איז געלאפן פון די מערכה פון די מלחמה, געקומען צו שילה, מיט צוריסענע קליידער, מיט ערד אויפן קאפ, ס'הייסט בדרך אבילות, צו ס'איז געווען סתם שמוציג, און עלי זיצט דארט אויף א בענקל, יד דרך מצפה, זיצט אויפן וועג, וואס איז ער געזעצן דארט עלי ער האט געווען מוראדיג נערוועז לבו חרד על ארון האלהים ער האט זיך אלץ געדאגה'ט וואס געשעט דא מיט די ארון ער האט זיך זיין דזשאב איז דאך געווען צו היטן די ארון ער איז די כהן פון די ארון און דער מענטש האט פארציילט פאר די עולם וואס איז געשען די גאנצע שטאט האט געשריגן ותזעק כל העיר די עולם מוראדיג אנגעווייטאגט און עלי האט געהערט די קול הצעקה יעצט עלי איז געווען שוין נײַן און אַכט און נײַנציק יאר אלט האט שוין נישט געקענט זען ער האט נאר געהערט ער האט געפרעגט וואס איז דער קול ההמון וואס הערט מען דא ענליך אזוי ווי משה הערט ביי די עגל יא עפעס א גרויסע נויז ער וויל וויסן וואס איז געשען איז געקומען די מענטש די שליח צו עלי און געזאגט איך בין אנטלאפן פון די מלחמה פרעגט אים עלי נו וואס איז געווען האט ער געזאגט וויי די אידן זענען אנטלאפן פאר די פלשתים ס'איז געווען א גרויסע מגיפה גדולה ס'הייסט אסאך מענטשן זענען געהארגעט געווארן זיינע צוויי זין אויכעט און ארון האלהים נלקחה אויך די ארון האט מען גענומען. יעצט אלץ הערט עלי און הערט און הערט און הערט, ווי ער הערט די ווארט ארון האלהים נלקחה איז ער אראפגעפאלן פון די בענקל צוריקצווועגס, צובראכן זיין האלז און געשטארבן. דאס הייסט די צער וואס ער האט געהערט אז ארון האלהים נלקחה אלעס ביז דעמאלטס איז איין זאך אבער נלקחה ארון האלהים דאס האט ער נישט געקענט אויסהאלטן און ער איז פון דעם שאק כאילו אראפגעפאלן און אראפגעפאלן איז געווען א אלטע מענטש, די פסוק זאגט ער איז שוין געווען אלט וכבד, שוין א שווערע אלטע מענטש האט נישט געקענט, א אלטע איד ווען ער פאלט כידוע איז א סכנה, און עלי איז געשטארבן יעצט דא שטייט אזוי ווי די סיום פון אסאך שופטים והוא שפט את ישראל ארבעים שנה און פערציג יאר איז ער געווען דער שופט און דא איז ער געשטארבן צו די טראגעדיע אז עלי איז געשטארבן זיינע צוויי קינדער זענען געשטארבן געבט דער פסוק צו נאך א גרעסערע טראגעדיע אין עלי'ס משפחה זיין שנור פנחס'ס ווייב זענען געווען איז געווען דעמאלטס טראגעדיג זי האט געהערט די שרעקליכע שמועה אז הלקח ארון האלהים ואל חמיה ואישה יא איר מאן און איר שווער זענען אלע געשטארבן דא אויף איין טאג. איז זי אז פון די שאק האט זי ותכרע ללדת זי האט שוין אזוי ווי אריינגעגאנגען אין לעיבער מאכט זיך אפשר פון די שאק און כי נהפכו און זי איז געשטארבן זי איז געווען זיי האבן געזען זי האט די שווערע לעיבער זי האט אנגעהויבן צו שטארבן ווי זי איז געשטארבן איז געשטאנען די מענטשן וואס די פרויען זענען געשטאנען האבן געזאגט שרעק זיך נישט כי בן ילדת דו האסט א טאכטער אזוי ווי ענליך צו ביי רחל יא. און זי האט נישט געהערט לא שתה לבה זי איז געווען ממש בצער, און זי האט גערופן אבער איין זאך פארן שטארבן האט זי גערופן איר זון אי כבוד, וואס הייסט אי כבוד? גלה כבוד מישראל די כבוד פון די אידן איז אין גלות, פארוואס אל הלקח ארון האלהים ואל חמיה ואישה ותאמר גלה כבוד מישראל כי נלקח ארון האלהים דאס איז די די כבוד פון די אידן איז אוועק געגאנגען עס איז אין גלות מ'האט געכאפט די ארון האלהים.